און משה רבינו האט געזאגט איז עמדו ואשמעה וואס וואס די אייבישטער וועט וועט מצוה זיין האט ער געזאגט איש איש בית ישראל שיהיה טמא או בדרך רחוקה און וועט זיין א ענין פון ברענגען א קרבן פסח אין חודש אין דעם צווייטן חודש חודש אייר די ערשטע זאך איז ווי אלע אנדערע מאלן וואס משה רבינו האט געבעטן ביים אייבישטן א זאך איבער דער מקלל וואס איז געווען וועסט די שבת ונוקב שם השם

בכלל, דער חינוך ברענגט אז דאס איז דער ענין פון פסח שני, דער ענין וואס דער אייבערשטער האט געגעבן א צווייטער טשענס, ווי מען זאגט, א צווייטער מאל, א צווייטער הזדמנות אויף צו מקיים זיין דער מצוה, דאס דווקא ביי פסח מצד דעם ווייל מצוות קרבן פסח איז זייער א ענין עיקרי, ס'איז א חשוב'ער ענין, א ענין וואס דער אייבערשטער האט געוואלט אז יעדער איד זאל האבן דער זכות אויף טון דאס. דערפאר דערפאר די ענין פון נישטא קיין פארפאלן דער ענין וואס וואס מען האט נאכאמאל צו דאס אויפטון איז בנוגע צו פסח ווייל ס'איז א ענין עיקרי ויסודי אבער חסידות נעמט עס און דער חינוך זאגט עס אז וויבאלד אז פסח איז זייער א יסודות'דיגער ענין איז ער מסביר דארטן אז די ענין פון קרבן פסח איז א זכר אויף יציאת מצרים ווייל די ענין פון יציאת מצרים דער גאנצער מושג וואס ביי א מענטשן ביי ס'איז געווארן דער אמונה אין וועלט אז דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט און דער אייבערשטער איז א עושה ניסים ונפלאות, דער גאנצער אמונה אין חידוש העולם איז געקומען דורך יציאת מצרים, מ'האט געזען אז דער אייבערשטער איז משנה דעם טבע, און ס'איז געווען ניסים ונפלאות מיט קריעת ים סוף, איז דער ענין אז ס'איז פאראן א גאט וואס ער איז העכער און נישט מוגבל אין די הגבלות פון טבע און ער האט באשאפן דער וועלט, דער חינוך איז דארטן מאריך אז דער ענין פון חידוש יש מאין איז א ענין וואס איז נישט בחוק הטבע, איז דער גאנצער ענין אז דער אייבערשטער איז נישט מוגבל אין הגבלות הטבע און דער וועלט איז א מחודש איז נתחדש געווארן ביי אידן דורך יציאת מצרים, דער אמונה, דער, זאגט דער. דער זיכערקייט אין דעם אז ס'איז פאראן א אייבישטער וואס איז העכער פון אלע הגבלות און ער האט אלס באשאפן איז דער ענין נקבע דער אמונה נקבע געווארן דורך די ענין פון יציאת מצרים איז דערפאר און דער זכר אויף דעם איז קרבן פסח, פסח איז מלשון דילוג, דער גאנצער נקודה פון קרבן פסח איז דער דער זיכרון אויף דעם ענין אויף די ענין פון יציאת מצרים אז דער אייבישטער האט אונז געטאן ניסים ונפלאות וואס איז העכער פון, דערפאר די דין פון קריאת הלל בשעת בשעת הקרבת קרבן פסח ווייל ס'איז א ענין וואס מ'דערמאנט זיך אויף די ניסים פון יציאת מצרים. און מצד דעם ווייל ס'איז אזא יסודות'דיגער ענין דער אמונה אין יציאת מצרים, דערפאר איז אפילו א איד וואס האט פארפאסט דעם ענין, האט דער אייבערשטער געגעבן נאך א טשענס אויף טון דאס, נאך אין חודש אייר. און ווי חסידות נעמט עס, אז מען זאגט אז ס'איז א ענין יסודי, דאס הייסט, פסח איז א ענין כללי אין תורה ומצוות, ס'איז א ענין וואס די גאנצע תורה ומצוות איז מיוסד אויף דעם ענין פון זכר יציאת מצרים, און בשעת אין דעם ענין פון זכר יציאת מצרים מיט דעם מערסטנס יסודות'דיגע מצוה, דער מצוה וואס דורך דער מצוה זענען מיר געווארן, זענען מיר געווארן א, זענען מיר געווארן כלל ישראל, זענען מיר געווארן עם ישראל, דער גירות פון אידן איז געווען פארבונדן מיט דעם ענין פון קרבן פסח, ביי מתן תורה איז געווען דער גירות, התחלת הגירות איז געווען דורך דעם מצוה פון קרבן פסח, איז אין דעם ערשטן מצוה דארטן וואו אידן ווערן אן עם, איז דארטן שוין גיט דער אייבערשטער דעם דעם נקודה אז אז אז אפילו מען פארפעלט דעם ערשטן מאל גיט מען נאך א צווייטע מאל דאס אויפטו. ס'איז נישט ווי דער חינוך זאגט עס איז וויבאלד אז דער מצוה איז זייער א חשובער מצוה דער לשון זיינער איז אז דאס איז א מצוה מכובדת מאוד דערפאר צוליב דעם חשיבות פון דעם מצוה האט דער אייבערשטער געגעבען אפילו א איד וואס האט עס פארפעלט אויף דאס קענען איבערמאכן אויף דאס קענען אויף דאס קענען ממלא זיין משלים זיין א צווייטער מאל אבער ווי חסידות נעמט עס קרבן פסח איז דער מצוה וואס דאס איז דער אנהייב פון כלל ישראל, דאס איז דער גירות פון אידן, איז אין דעם ערשטן מצוה וואס דורך דעם זענען אידן געווארן א עם, איז שוין דארטן האט מען אנגעוויזן אין דעם כללות'דיגע מצוה אז א איד אפילו מען איז פארפעלט די ערשטע מאל קען מען נאך משלים זיין אפילו אזוי יסודות'דיג אין דעם יסודות'דיגע זאך אין דעם ערשטן התחלה פון א אידן זאגט מען אים אן שוין אז אז אז מען קען עס נאכאמאל מען קען עס נאכאמאל משלים זיין מען קען נאכאמאל ברענגען דעם קרבן פסח. וואס דער פשטות דער הוראה פנימית פון חסידות אלעמאל זאגט איז באוואוסט דער וואס דער פריערדיגער רבי זאגט אז אין פשטות איז דער איז דער זמן יעמאלט דער באק ווערט ווערט געבעטן למה נגרע איז דאס געווען אידן וואס זענען געווען טמא טמאים לנפש אדם און מען איז געווען אנוס און מען האט נישט געקענט מקריב זיין קרבן פסח.

אף על פי כן קען מען נאך משלים זיין דעם צווייטן חודש ברענגען פסח שני, מיט דעם ווערט מען נפטר פון כרת. אבער למעשה יעמאלט איז געווען, עס איז געווען א מצוה פון פון פון אונס, עס איז געווען א זמן, עס איז די אידן וואס האבן געבעטן למה נגרע זענען געווען וואס זיי האבן פארפעלט די מצוה מאונס, נישט נישט מרצון. איז וואס די חסידות נעמט פון דעם דער פשט איז, דער ערשטער זאך וואס דער פריערדיגער רבי זאגט איז, דער לימוד פון פסח שני איז אז קיינמאל איז נישטא קיין פארפאלן, אפילו א איד וואס ברצון ברצון, אפילו ס'איז געווען לכם טייטשט ער, טמא, אויב איז געווען לכם, אפילו ברצון איז ער נישט געווען אינטערעסירט אין מקריב זיין קרבן פסח, און נישט געווען אינטערעסירט אין דעם גאנצן ענין, געווען אין אזא מדריגה, איז אף על פי כן האט ער נישט קיין פארפאלן. ס'איז על פי פשט, א מענטש קען אמאל טראכטן ביי זיך אז ער איז שוין פארפאלן, ער איז שוין אוועק צו נידעריג, ער איז שוין, זיין, ער האט פארלוירן זיין אינטערעסן אין תורה און מצוה, א מענטש קען פאלן אזוי נידעריג אז ער האט פארלוירן זיין גאנצן אינטערעס אפילו אין קרבן פסח.

איז נישט אינטערעסירט צו מקריב זיין קרבן פסח, אף על פי כן האט ער אויך דעם, איז ער איז נישטא קיין פארפאלן, ער קען זיך אויך ארויפכאפן אויף דעם וואגן, ער קען זיך אויך ארויפכאפן און צוריק און צוריך זיך אריינברענגען אין אין נאר וואדען, ס'פאראן איין תנאי, ס'פאראן איין תנאי אויף דעם נישט, אויף דעם ענין אז מ'זאל קענען משלב זיין, משלים זיין און נאכאמאל ארויפטאנצן אויפן וואגן איז פאראן דער תנאי אז מ'דארף בעטן דעם למה נגרע. דארף בעטן אז מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אלע אנדערע מצוות און מערסטנס מצוות זענען געקומען בדרך בדרך אתערותא דלעילא דער אייבערשטער דער אייבערשטער האט אונז געגעבן תריג מצוות די מצוה פון פסח שני וואס איז אויכעט א באזונדערע מצוה אין מנין המצוות איינע פון די תריג מצוות און דער מצוה איז געקומען לאחר וואס אידן האבן געבעטן האבן געבעטן למה נגרע מען האט געדארפט בעטן מען האט געבעטן דעם אייבערשטן פאר דער מצוה מען האט געבעטן דעם אייבערשטן וואס וועלן מיר וואס וואס זענען מיר שולדיג אז מיר זאלן נישט האבן דעם זכות פון מקריב זיין פסח שני, נאר דעם בעטן האט געגעבן דעם ענין פון פסח שני, דאס הייסט אז אוודאי מען זאגט אז יעדער איד איז האט האפ ווי מען זאגט, יעדער איד איז נישטא קיין פארפאלן אפילו ווי ווייט א מענטש קען זיך נאר אנידערפאלן, ווי ווייט א מענטש קען גיין, אף על פי כן קען ער זיך אויפכאפן אבער און ער קען דורך תשובה מתקן זיין אבער ס'דארף זיין דעם בקשה דעם בעט פון למה נגרע, עס דארף אים פארארן וואס ער איז געגאנגען און עס דארף אים פארארן זיין מעמד ומצב, אויב ער זוכט עס נישט, אויב ער בעט עס נישט,

פסח שני איז ס'איז פאראן אזא מין סארט תשובה אז אז מ'דארף פארשטיין וואס איז דער אויפטו פון דער תשובה פון פסח שני לגבי דער תשובה פון פון פון יום כיפור סאו דער מושג אבער ס'איז פאראן א איד וואס וואס גייט אזוי ווייט און אויף אים פאר אים איז אויך פאראן א תיקון פאר אים איז אויך פאראן א תקווה אז ער זאל זיך קענען ארויפכאפן און צוריק זיך זיך אריינקריכן און גיין אין דעם סדר פון תורה ומצוות אבער דער תנאי ער דארף עס בעטן ער דארף בעטן אז אז ער וויל האבן דעם תיקון, ער דארף בעטן ער וויל האבן די מצוה. מצד עצמו איז נישטא קיין, אן דעם וואס ער בעט עס, קען ער נישט עקסעסן ווי מ'זאגט, דעם ענין אז ער זאל זיך צוריק קענען צוריק ארויפכאפן אויף דעם וואגן, ער דארף עס בעטן. איז דערפאר אויכעט, דער דער מעשה מלכתחילה ווי עס איז געווען איז, וואס איז געווען דער מעשה מלכתחילה? ס'איז געשען, ס'איז געווען אידן וואס זענען געווען טמאים לנפש אדם, און זיי זיי זענען נישט געווען שולדיג אין דעם וואס זיי האבן נישט מקריב געווען קרבן פסח, זיי זענען דאך געווען אנוסים, די אידן וואס די ערשטע מאל, די מעשה ווי עס איז געווען די ערשטע מאל זיי זענען געווען אידן זענען געווען אנוסים איז געווען טמא לנפש אדם, און מען האט נישט געקענט אפילו אז זיי האבן געוואלט מקריב זיין קרבן פסח האבן זיי נישט געקענט, פארוואס דערציילט די תורה דער מעשה דווקא אין אזא מין סארט אופן, אז דער פריערדיגער רבי זאגט, חסידות ברענגט און להלכה איז אויך אז דער ענין פון פסח שני איז אויכעט פאר אזא מין סארט איד, אפילו פאר די אידן וואס האבן במזיד נישט מקריב געווען קרבן פסח איז אסאך א גרעסערע חידוש, ס'איז אסאך א גרעסערע חידוש אפילו א איד וואס האט במזיד נישט געוואלט מקריב זיין קרבן פסח איז אויך ער האט דער טשענס אויף צו ברענגען א פסח שני, אבער די מעשה ווי עס ווערט דערציילט אין דער תורה איז לפועל ווי דערציילט אין די תורה די מעשה איז אז ס'איז געווען אידן וואס באונס האבן נישט געקענט מקריב זיין קרבן פסח. וואס האט אויפגעוועקט, וואס האט מעורר געווען דעם ענין פון קרבן פסח שני? ווער האט געבעטן דעם תיקון אויף דעם? אידן וואס זענען געווען באונס. וואס איז דער נקודה אין דעם? דער נקודה אין דעם איז אז דאס וואס זיי האבן געבעטן, למה נגרע, די תורה וויל ארויסברענגען אויף וואס פאר א בקשה וואס פאר א זוכעניש בכדי צו צו קריגען דעם כפרה, דעם תיקון פון פסח שני, מאנט זיך דאך א געוויסע בקשה פון למה נגרע, וואס פאר א בקשה למה נגרע מאנט זיך, וואס פאר א זוכעניש מאנט זיך, אזא מין סארט למה נגרע ווי ס'איז געווען ביי זיי. ס'איז פאראן אמאל א איד, א איד, א איד האט תריג מצוות, און ס'איז פאראן א שמחה מיט תריג מצוות, און דערנאך באונס האט ער נישט געקענט מקיים זיין א מצוה, ס'איז נישט געווען זיין שולד, באונס האט ער נישט געקענט מקיים זיין.

און דאס האט ארויסגעבראכט ווי תורה און מצוות איז זיי נוגע, איז נוגע בנפש ביי זיי, ס'רירט זיי אן, ס'איז נישט ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט, ס'איז פארהאן אסאך חיובים מ'איז צופרידן טון פארן אייבערשטן, אמאל א מענטש האט א חיוב און ער איז צופרידן דאס טון, אויב ער קען עס נישט טון איז ער אויך צופרידן. ער צופרידן אז אז מען דארף עס טון וועט ער עס טון, אז איך בין פטור פון דעם און איך איך איז איך בסדר. דא האבן זיי א ריד דער למה נגרע דארף זיין אזא מין סארט למה נגרע וואס א איד ברענגט ארויס ווי עס פארארט אים, עס איז נוגע אים, האבן דעם קירוב, האבן דעם זכות, האבן דעם נאנטקייט צום אייבערשטן. יעמאלט בשעת א איד ביי אים איז נוגע בנפש, עס רירט אים אן, ער זוכט האבן דעם קירוב מיטן אייבערשטן, יעמאלט קריגט ער דעם ענין וואס איז נישטא קיין פארפאלן. אז אפילו אז ער האט פארפעלט אין דעם נידריגסטן אופן, אויב ס'גייט אים אן בנפש וואס ער האט פארפעלט דעם ענין, יעמאלט גיט אים דער אייבערשטער נאך א נאך א הזדמנות אין פסח שני, אבער דער תנאי איז פאראן, אז דאס זאל זיין נוגע אים בנפש אז ער האט נישט דעם דעם זכות פון מקריב זיין קרבן פסח שני. אויב אויב דער מעשה אין די תורה וואלט געווען מיט אידן וואס זענען געווען מזידים, יעמאלט יעמאלט איז דער בקשה למה נגרע ווייל זיי האבן מורא פונעם חיוב כרת אפשר, צי ווייל זיי האבן חרטה ווייל זיי האבן נישט, צוליב דעם וואס זיי זענען נישט געווען אין א ריכטיגער מעמד ומצב, זיי קענען, א מענטש האט חרטה אמאל, פארוואס האט ער חרטה, פארוואס איז ער, פארוואס באדערט עס אים דאס וואס ער האט געטאן שלא כדין, ווייל, ווייל ער שעמט זיך פון זיך, איך בין דאך געווען יעמאלטס, איך האב דאך, איך האב דאך יעמאלטס געטאן א נארישקייט, ער שעמט, דער חרטה, נישט וואס ער האט חרטה ווייל עס פארארט אים דאס וואס ער האט נישט געקענט מקיים זיין א מצוה, עס פארארט אים וואס ער האט געטאן אזא נארישקייט, וואס ער איז געווען, וואס ער האט זיך געפירט ווי אזא נידעריגער. און וואס באדערט עס באדערט אים וואס ער איז געווען אזא נארישער יעמאלט, באדערט אים באמת זיך, וואס פאר א למה נגרע, וואס פאר א וואס פאר א בקשה, וואס פאר א וואס פאר א א זאך דארף פארארן א אידן בכדי ער זאל קענען זוכה זיין צו דעם תיקון פון פסח שני, איז דאס וואס ס'פארארט אים דאס וואס ער האט נישט געהאט דעם זכות פון מקריב זיין קרבן פסח, ער האט נישט געהאט דעם זכות צו האבן דעם קירוב צום אייבערשטן וואס קרבן פסח ברענגט, נישט עס פארארט אים וואס ער האט געטון א נארישקייט, וואס ער איז געווען א מזיד.

ער, ווייל, ווייל ער פילט זיך שלעכט מיט דעם ווי ער, ווי ער, וואס פאר א מעמד ומצב ער איז געווען. עס פארארט אים דעם עצם זאך וואס אים פעלט א מצוה. דעם זאך אז נוגע בנפש טון א מצוה, דעם ענין איז, איז, איז, ברענגט דעם, ברענגט דעם, ברענגט דעם ענין פון, ברענגט דעם תיקון פון פסח שני. און. א וואס? איך פארשטיי, אבער איך זאג, ווי קריגט ער די זכות פון פסח שני, בשעת ער האט חרטה און עס פארארט אים אז ער האט נישט געטאן די מצוה? נישט עס פארארט אים זיין אייגענע מעמד ומצב, עס פארארט אים אז ער האט נישט דעם זכות פון פסח שני, דעם למה נגרע. למה נגרע איז נישט א חרטה וואס איך בין מתחרט, איך פיל עפעס נישט, ווי קומט אז איך בין געווען אזא מין סארט מעמד ומצב? למה נגרע איז פארוואס, ווי קומט אז איך פארפעל א מצוה, דאס איז למה נגרע. ווי קומט עס אז א מצוה. אז אלע אידן האבן דער מצוה און איך האב עס נישט, וואס הייסט ווי קומט עס? א רעגולער חרטה וואס א מענטש פילט אז ער טויג נישט, ווי דער רמב"ם ברענגט אין הלכות תשובה, וואס איז די חרטה וואס דער רמב"ם ברענגט אין הלכות תשובה? אז ער איז זיך מתחרט אויף זיינע מעשות, איך בין זיך מתחרט וואס איך האב געטאן א נארישקייט, נישט דאס איז דער טייטש למה נגרע, למה נגרע איז עס פארארט אים אז ער האט נישט די מצוה. ווי קומט עס אז איך האב נישט די מצוה צו מקיים זיין? ווי קומט עס אז איך קען נישט מקיים זיין די מצוה? דעם למה נגרע, דאס איז דער, דאס איז דער בקשה, דאס איז מעורר מלמעלה דעם ספעציעלען מצוה פון פסח שני, דעם ספעציעלען מצוה וואס קענען, וואס קענען מתקן זיין. דאס איז ווי געזאגט פריער, דאס איז דער חינוך זאגט ווייל עס איז א מצוה מכובדת, אויך אין חסידות, ווייל דאס איז דער יסודות'דיג, דעם ערשטן יסודות'דיגן מצוה וואס דורך דעם זענען אידן געווארן א גוי, מיט דעם זענען געווארן כלל ישראל, אין דעם האט מען שוין געגעבן די הוראה אז א מענטש קען קיינמאל נישט פארפעלן זיך אריינטאן אין אידישקייט.

אפילו א מענטש א מענטש פאראינטערעסירט זיך נישט אין תורה און מצוות, אבער עס געפינט זיך אין עם א נשמה, און ווי ווייט ער זאל נישט זיין איז דער נשמה געפינט זיך ביי אים, און דער נשמה וועט אים, און ער, און ער דארף נישט פארלירן, ווי זאגט ער, זיך מתייאש זיין, און ער קען אויכעט עס זאל אים פארארן וואס ער טוט נישט קיין מצוה, עס זאל אים פארארן וואס ער האט נישט קיין חלק אין כלל ישראל, ער האט נישט קיין חלק אין אידישקייט. דאס איז איין ענין וואס דער דער זאגט ווי דער וואס חסידות זאגט בנוגע צו פסח שני. בפועל דא וואס וואס. וואס דער צמח צדק ברענגט אין א מאמר, דער רבי האט זיך אלעמאל געקאכט אין דעם מאמר וואס דער צמח צדק רעדט אין ענין פון פסח ראשון און פסח שני, און דארטן איז פאראן א חידוש מיוחד וואס ער איז מסביר בנוגע צו פסח שני וואס דער עצם ווארט וואס מען זאגט אויף פסח שני איז דער פשט נישטא קיין פארפאלן, איז דער מיין דערמיט אז ס'איז פאראן דער עיקר המצוה ס'איז פסח ראשון. איינער ס'האט פארפעלט מקריב זיין פסח ראשון האט ער נאך א הזדמנות אויף ברענגען פסח שני, אויף דעם דאס איז ענין פון תשובה, נישטא קיין פארפאלן, א איד קען אלעמאל משלים זיין וואס אפילו ער האט פארפעלט במזיד, אבער דאס איז אלץ, פסח שני איז א זאך וואס וואס אז מ'האט פארפעלט פסח ראשון איז בדיעבד גיבט מען דיר א איז נאך א טשענס נאך א הזדמנות נאך א נאך א נאך א נאך א טשענס וואס דו זאלסט קענען משלים זיין און מתקן זיין ברענגען א קרבן פסח. אבער דער צמח צדק רעדט דארט אין א גאנצע אריכות אז פסח ראשון פסח שני זענען צוויי מדריגות אין עבודה, און פסח ראשון איז ער מסביר א גאנצע אריכות אז ראשון איז איין ספירה און שני איז א צווייטער ספירה, ראשון איז מלכות און שני איז יסוד, ס'הייסט אז ס'איז צוויי מדריגות אין עבודה וואס אפילו מ'האט פסח ראשון דארף מען נאך צוקומען נתעלה ווערן אין פסח שני, ס'איז א באזונדער סדר עבודה פסח שני, ס'איז נישט נאר אז דער ענין אז ס'איז נישט אז אז אז מ'האט פארפעלט עפעס און די תורה גיבט א הזדמנות משלים זיין. נאר ס'איז א באזונדערע יום טוב, בפועל פאראן א מחלוקת אין גמרא צי פסח שני, פאראן דאך דריי דעות בנוגע צו פסח שני, צי פסח שני איז א תשלומין לראשון צי ס'איז א תקנתא לראשון, אבער להלכה בלייבט עס אזוי ברענגט דער רמב"ם, דער רמב"ם ברענגט אזוי, אז דער רמב"ם פסק'נט אז פסח שני איז א רגל בפני עצמו, ס'איז א באזונדערע יום טוב, וואס די נפקא מינה לדינא איז אפילו א איד וואס איז נישט געווען מחויב אין פסח ראשון, א קטן צו א גר וואס ער האט לכאורה נישט געהאט דעם חיוב פון קרבן פסח ראשון, קען מען דאך נישט זאגן אז ער דארף מקריב זיין פסח שני אלס תשלומין פאר דעם ערשטן פסח, ער האט בכלל נישט געהאט קיין חיוב, ער איז געווען א גוי יעמאלט, אף על פי כן איז פסח שני איז א באזונדער מצוה, א באזונדער א באזונדער יום טוב, רגל, ס'איז א מצוה בפני עצמה, ס'איז א באזונדערע מצוה.

אבער לפועל דער רמב ם זאגט אז פסח שני איז א מצוה בפני עצמה, אין מנין המצוות ברענגט ער צוויי באזונדערע מצוות, דאס איז א פלא בעצם על פי נגלה, דער רמב ם זאגט דאך אין די שרשים אז אז וואס גייט בנוגע צו די כללים וואס גייט אריין אין מנין המצוות און וואס גייט נישט אריין אין מנין המצוות איז נאר די מצוה, מנין המצוות איז די יעדער ענין וואס האט אין זיך א א חידוש מיוחד אין וואס א איד דארף טון.

קריאת שמע, צו קריאת שמע איז פעמיים בכל יום, עס איז איין מצוה, הגם שטייט פשט מען דארף לייענען קריאת שמע בבוקר ובערב, אבער עס איז איין מצוה לייענען קריאת שמע פעמיים בכל יום, ווייל לייענען קריאת שמע אינדערפרי און לייענען קריאת שמע ביינאכט אין דעם זעלבן ענין. עס איז נישט תורה האט נישט געהייסן, עס איז נישטא קיין צוויי, לייענען קריאת שמע אינדערפרי און לייענען קריאת שמע ביינאכט איז נישט צוויי באזונדערע עניינים, עס איז דער זעלבער ענין פון קבלת עול מלכות שמים, טוט מען דאס אינדערפרי און טוט מען דאס ביינאכט, וויבאלד עס איז איין ענין איז דאס איין מצוה. הגם אז אין זמן איז דאס מתחלק, מען דארף לייענען קריאת שמע אינדערפרי לייענען קריאת שמע ביינאכט, איז דאס צוויי באזונדערע חיובים אפילו, אבער אף על פי כן, אין מנין המצוות גייט נישט אריין די מספר החיובים וואס א איד האט, עס גייט אריין די מספר הענינים וואס תורה האט געהייסן. און די מספר הענינים איז קריאת שמע אינדערפרי און ביינאכט איז די זעלבער ענין. דאס גייט אריין אין דעם זעלבן מנין, די איינע פון די קשיות, און פסח איז די איינע פון די קשיות וואס מען פרעגט אויפן רמב ם, איז וואס ער איז מונה בל יראה ובל ימצא אין צוויי באזונדערע מצוות. הגם אז די גמרא זאגט דאך ס'איז נישטא קיין תוספת אין בל ימצא לגבי בל יראה, ס'איז דאך דא א היקש שאור שאור, אלע איסורים וואס פארהאן אין בל ימצא פארהאן אין בל יראה אויכעט, איז וואס איז נישטא קיין תוספת אין בל ימצא לגבי בל יראה, צו אין בל יראה לגבי בל ימצא, ס'איז א פלא וואס דער רמב ם איז מונע בל יראה ובל ימצא אלס צוויי לאווין, ס'איז דער זעלבער איסור, מ'זאל נישט האבן חמץ אין די רשות. אפילו אז מען זעט נישט, מען לערנט דאך אפ פון בל ימצא, אפילו מען זעט נישט, בל יראה מיינט נישט אז מען זעט דווקא. און וואס איז דער ענין פון די שאלה, וואס איז דער תוספת אין בל ימצא לגבי בל יראה, אז ס'איז דער זעלבער איסור? דער יסוד איז, אז דער רמב ם זאגט אין מנין ה, אין די שרשים, מנין המצוות איז זעקס הונדערט און דרייצן עניינים וואס תורה האט, וואס תורה האט געהייסן א אידן. איז דאס זאגט דער רמב ם פסח שני איז נישט דער זעלבער ענין פון פסח ראשון. אז דער רמב ם זאגט אז פסח שני איז א מצוה בפני עצמה, מנין המצוות איז א באזונדערע מצוה להקריב פסח בי ד באייר,

לפועל איז ווער איז מחוייב אין דעם סארט קרבן נאר אימיצער וואס האט נישט מקריב געווען קרבן פסח ראשון. אימיצער וואס האט שוין מקריב געווען פסח ראשון דארף נישט אנקומען צו דעם סארט קרבן פסח שני. דאס דאס דארף מען פארשטיין אבער אין פנימיות אין אבער אבער על כל פנים ס'איז א באזונדערע סארט קרבן. לפועל די הלכה איז אויכעט אנדערש אבער זאג ע פ פנימיות העניינים אז דער רמב ם פסק'נט אזוי להלכה איז על דרך זה אז מען זאגט אין פנימיות אז מען זאגט אין פסח שני איז דער פשט אז ס'איז קיינמאל נישטא קיין פארפאלן פאר א אידן אז אין וואו א איד דערשטויסט זיך וואו ווייט א איד קען גיין קען ער זיך אלעמאל ארויפכאפן

אז מ'האט קרבן חגיגה די ערשט די חיוב העיקרי איז דעם ערשטן טאג, מ'האט נישט מקריב געווען דעם ערשטן טאג האט מען נאך האט מען נאך זיבן טאג וויבאלד אז די זעקס טעג זענען בהמשך צום ערשטן טאג ביי סוכות צו שבועות צו צו פסח וויבאלד אז ס'איז נאך אלץ דעם המשך פון דעם יום טוב האט ער נאך אלץ שייכות מיט יענע טעג קען מען נאך משלים זיין חיובים פון דעם ערשטן טאג אבער בנוגע צו פסח ראשון פסח שני ביי פסח מצד אחד זאגט מען עבר יומו בטל קרבנו אז מ'האט נישט מקריב געווען קרבן פסח בי ד באייר קען מען נישט נישטא וואס גלייך נאכדעם קען מען משלים זיין ס'איז נישטא אזא זאך. אז דער צווייטער טאג וואס איז נאך דעם המשך פון דעם זעלבן יום טוב, דאס קען מען נישט, אין א צווייטן חודש, אין א חודש ארום א צווייטן חודש יום טוב קען מען מקריב זיין, ווי דער רבי זאגט אמאל אז דאס איז דער וויבאלד אז פסח שני איז א רגל בפני עצמו, ס'איז א באזונדער ענין פסח שני, פסח שני איז א מצוה בפני עצמו, ס'איז אן אנדער סארט תשלומין ווי א רעגולער תשלומין. רעגולער תשלומין איז, איך דארף דאווענען שחרית, איך האב פארפעלט שחרית, קען איך קען איך משלים זיין שחרית דורך דאווענען מנחה, דורך צוויי מאל מנחה, און דורך דעם בין איך משלים דעם שחרית, אז איך זיך גיי צו ווייט פון שחרית, איך גיי שוין צו מעריב, בין איך זיך מנתק פון מיין שייכות צו שחרית, פסח ראשון מיט פסח שני, פסח ראשון, איך האב פארפעלט פסח ראשון, קענסט ברענגען אן אנדערע סארט קרבן וואס דורך דעם דעם קרבן קומט אנשטאט יענעם קרבן, עס איז אן אנדערע סארט קרבן טאקע, קען עס זיין אין א צווייטן חודש. ס'נישט, מ'דארף נאכנישט זיין פארבונדן מיט דעם ערשטן פסח, ס'איז נישט א תשלומין פון דעם ערשטן פסח, מ'האט דאך, מ'האט דאך נאכנישט אינגאנצן פארלוירן דעם שייכות מיטן ערשטן פסח, ס'איז א באזונדערע חודש, ס'איז א באזונדערע פסח, א באזונדערע קרבן, נאר דער קרבן קומט אנשטאט יענעם קרבן. וואס מיינט עס אין פנימיות? אין פנימיות מיינט עס אז דער עבודה פון תשובה איז נישט נאר א השלמה, אז מ'האט פארפעלט טון א מצוה קען איך נאך משלים זיין דורך תשובה. תשובה איז א באזונדער סדר עבודה, א באזונדערע זאך וואס דער אייבערשטער מאנט פון אידן דער עבודה פון תשובה.

ס'איז א באזונדער קו, א באזונדער, נישט נאר א בדיעבד אויף מתקן זיין א חיסרון, ס'איז א באזונדער סדר עבודה, און נאך דער סדר עבודה האט אין זיך א מעלה לגבי דעם פריערדיגן סדר עבודה. און וואס איז דער ספעציעלקייט פון דער עבודה פון פסח שני? וואס איז דער ענין המיוחד פון פסח שני? איז אזוי, איז ס'איז א יסודות'דיגע זאך באמת, נישט נאר א יסודות'דיגן זאך אין חסידות וואס דער רבי וואס דער רבי איז מסביר אין דעם. וואס איז דער חילוק על פי נגלה פון פסח ראשון מיט פסח שני?

חודש, מצדן זמן, מצדן סדר ווי וועלט גייט, און נישט איצטער איז די זמן אויף פראווען פסח, נישט איצטער איז די פראווען אויף עסן מצה, נישט איצטער איז די זמן אויף דעם, די זמן אויף דעם איז חודש ניסן. איז דער זמן אויף פסח איז טאקע חודש ניסן. פסח שני, דער מקריב זיין פסח שני איז, הגם עס איז שלא בזמנו, איז טאקע נישט די ריכטיגע צייט, נישט איצטער איז די צייט אויף דעם, אבער אויב דו בעסט, ווילסט מקריב זיין א קרבן, קענסטו מקריב זיין אפילו אז עס איז נישט בזמנו. קרבן פסח מעצם הגדרתו איז א קרבן וואס איז טאקע שלא בזמנו, מען ברענגט א קרבן פסח של, מען פראוועט פסח שלא בזמנו. איז פראווען פסח בזמנו, עס איז פאראן צוויי סארטן פראווען פסח, וואס איז צוויי באזונדערע סארטן, צוויי באזונדערע גדרים. עס איז פאראן פראווען פסח על פי זמנו פון פסח, און עס איז פאראן פראווען פסח שלא בזמנו, וואס איז א באזונדערע סדר עבודה. פראווען פסח בזמנו און פראווען פסח שלא בזמנו, עס איז פאראן א מעלה אין פראווען פסח שלא בזמנו. דער רבי זאגט א אינטערעסאנטע, ער זאגט אזוי, בכלל זאגט דער אייבערשטער האט וואס, דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש און געבן א תורה, תורה ווי דער אייבערשטער האט מסדר געווען א מענטש לעבט זיין לעבן אויפן וועלט, תורה איז הוראה, א מענטש דארף וויסן ווי אזוי ער זאל זיך פירן, ווי אזוי ער זאל זיך מתנהג זיין אין זיין לעבן, גיט דער אייבערשטער א גאנצע סדר ווי א איד זאל זיך פירן. און תורה, דער אייבערשטער האט דאך באשאפן דער וועלט על פי פשטות, באשאפן דער וועלט, ווייס ער, די ריכטיגע, לאמיר זאגן, דער אייבערשטער וויל פון א מענטשן אז א איד זאל נתקרב ווערן צום אייבערשטן, גיט אים דער אייבערשטן א א א תוכנית ווי מען זאגט, גיט אים דער אייבערשטן א פראזשעקט, גיט אים דער אייבערשטן א סדר, א תורה, וואס בשעת א איד פירט זיך על פי דעם סדר, מיט דעם ווערט מען נענטער צום אייבערשטן. און דאס איז א סדר וואס איז אז יעדער זמן אין יאר האט זיך זיין סגולה פון דעם צייט, האט זיך דעם תוכן פון דעם צייט, און א איד פירט זיך על פי וואס תורה ווייזט אים אן וואס איז דער תוכן פון דעם צייט, אז ער טוט וואס תורה וויל אין יענעם מאמענט, מיט דעם מיט דעם מיט דעם ווערט ער נענטער צום אייבערשטן. און תורה גיט א מענטשן א געוויסער ווי מ'זאגט א געוויסער סדר אין יעדער זמן, וואס איז דער זמן, וואס איז דער איצטיגער זמן מוכשר, דער איצטיגער זמן איז עס קומט חודש ניסן, זאגט תורה א אידן אז ניסן איז א זמן וואס איז מוכשר אויף יציאת מצרים,

וואס איז דער זמן מסוגל, יעדער זמן האט זיך זיין זיין סגולה, זיין מעלה, זיין תוכן, און תורה זאגט אז דו וועסט טון כך וכך, מיט דעם טוסטו, פירסטו אדורך וואס דער ז, און דו נוצט אויס דעם דעם דעם דעם מעלות, דעם דעם דעם יכולת וואס דער זמן קען צו דיר קען צו דיר אויפטון, דאס איז איין סארט סדר עבודה. אבער דערנאך איז פאראן א איד וואס וואס. א יוד וואס אים ווילט זיך מקריב זיין קרבן פסח, אינמיטן יאר ווילט זיך ער מקריב זיין קרבן פסח, ס'איז נישט וואס דער זמן, נישט וואס דער זמן איז איצטער א זמן מסוגל אויף מקריב זיין קרבן פסח, ער מצד עצמו, ער זוכט מקריב זיין קרבן פסח, ער איז נישט, זיין זיין לעבן, זיין זיין זיין זיין נפש, ס'איז פאראן, ס'הייסט א יוד וואס וואס זיין גאנצע סדר עבודה איז, ער קוקט אריין אין שולחן ערוך, און ער טוט אלץ וואס דער תורה האט אים געהייסן, ער טוט אלץ לפי דעם פלאן וואס תורה האט אים מסדר געווען, איז לפועל אלץ וואס ער טוט, ער שטעלט זיך אריין אין א פראגראם ווי מען זאגט, ער שטעלט זיך אריין, טאקע א סדר פון תורה, אבער ער שטעלט זיך אריין אין א סדר אז תורה זאל אים אז תורה זאל אים פירן, און ער פירט זיך על פי על פי דעם על פי די ציוויים וואס תורה הייסט אים, אבער לפועל. סא מען גיבט א מענטש, זאגן סתם א דוגמא בעלמא, מען גיבט א מענטש א, מען גיבט א מענטש א ארבעט, פאראן מען גיבט, וואס א מענטש האט א פירמע, איך ווייס און ער האט, מען גיבט א מענטש א ארבעט, ער זאל ארבעטן א געוויסער, ער זאל ארבעטן א געוויסער אין א פעקטארי, און מען גיבט אים א ליסט וואס ער דארף טון, און ער פירט אויס אלץ וואס שטייט אין דעם ליסט, ער טוט אלץ וואס שטייט דארט, אבער. ער האט גארנישט נישט געטון, אלץ וואס ער האט געטון איז ער האט דא אויסגעפירט א אויסגעטראטענעם פלאן, ער האט דא אויסגעפירט, ער האט געלעבט לפי דעם לפי דעם תוכנית וואס מ'האט אים געגעבן, בשעת דער וואס האט געמאכט דעם תוכנית פארשטייט זייער גוט ווי דער מאשין ארבעט, איז אז מ'פירט זיך אלץ מיט דעם מיט דעם סדר ווי יענער האט מסדר געווען, במילא וועט זיין א גוטער א גוטער תוצרת, וועט זיין א גוטער א גוטער פראדאקט, ווייל איך האב אלץ אויסגעפירט דעם מומחה'ס פלאן.

ער האט דאך גוט אויסגעפירט דעם דעם דעם תוכנית וואס מען האט אים געגעבן. איז פאראן א גרויסע מעלה א מענטש וואס וואס מען גיבט אים א חשבון, מען גיבט אים א מען גיבט אים א תוכנית וואס צו טון, און ער טאקע פאלגט אויס אלץ וואס די תוכנית זאגט, אמאל איז אויך א שווערע זאך, אמאל איז גרינגער, אז דער תוכנית איז מען דארף זיין אויף זיבן אזייגער און שטיין לעבן די מאשין פאר א שעה. א מענטש איז ווי זאגט אן עצלן, צי ער פארשלאפט דעם צייט. ס'איז עכט אן עבודה וואס א מענטש דארף האבן משמעת אויף צו טאקע פאלגן אלץ וואס שטייט אין דעם סקעדזשול. און בשעת א מענטש פאלגט טאקע און טוט אלץ וואס שטייט אין דעם הוראות, אין דעם אינסטראקשענס, וועט טאקע קומען א גוטער פראדוקט, וועט טאקע שאפן א גוטער חפץ. אבער דאס איז נישט וואס ער האט דאס געמאכט, דאס שטאמט דאך נישט פון אים, דאס איז נישט וואס ער האט דא אויפגעשאפן עפעס, דאס איז נישט וואס ער האט דא אויפגעמאכט א זאך וואס איז געקומען פון אים. ער האט געלעבט בהתאם מיט א געוויסער תכנית, מיט א געוויסער חשבון, מיט א געוויסער מיט א געוויסער פראדזשעקט. איז דאס איז א איד וואס פירט זיך על פי שטייט שטייט אין שולחן ערוך אז אז אז אין די פרי איז אין די פרי איז א זמן מסוגל אויף שירות ותשבחות און יעמאלט זאגט ער שירות ותשבחות ווייל אזוי שטייט אין שולחן ערוך ער פירט זיך לויט דעם פלאן וואס דער אייבישטער האט אנגעוויזן אין דער תורה. אבער דא נישט וואס ער פון זיך אליין איז דא זיין, דאס אז ער ווערט נענטער צום אייבערשטן דורך דעם וואס ער טוט די מצוה ווערט ער נענטער, איז בעצם נישט דאס, דער מצוה מאכט אים נענטער, און ער שטעלט זיך צו, ער לעבט לפי דעם סדר וואס תורה גיבט אים, ער לעבט לפי דעם פלאן וואס תורה האט אים, ער שטעלט זיך אריין אין א מסגרת, ווי מ'זאגט, ער שטעלט זיך אריין אין דעם סדר וואס שולחן ערוך גיבט אים. אז שולחן ערוך זאגט אז א ירא שמים דארף דארף דארף אלעמאל עומד לנגד עיניו שויתי השם לנגדי תמיד, איז דאס נישט וואס ער האט אליין אויפגעכאפט און ער האט אליין פארשטאנען און ער האט אליין ער אליין זוכט דעם שויתי השם לנגדי תמיד, שולחן ערוך זאגט אים אז שויתי השם לנגדי תמיד אז מען לערנט און אז מען לערנט דאס איז דאס יא ס'איז זייער א געשמאקע זאך ס'וואלט געווען זייער גוט לעבן אזוי איז שטעלט ער זיך צו צו דעם שטעלט ער זיך צו צו דעם צו דעם פלאן דאס איז איין סארט סדר עבודה, א סדר עבודה פון ער שטעלט זיך צו צו וואס דער אייבערשטער הייסט. אבער נישט וואס ער אליין וואס ער אליין קומט צו צו דעם מצד זיך אליין. איז דאס וואס זאגט פסח ראשון איז וואס דער אייבערשטער גיט דער זמן פון יציאת מצרים פאראן א זמן פון יציאת מצרים א זמן פון מקריב זיין קרבן פסח און א איד שטעלט זיך צו צו דעם זמן און דורך דעם קומט ער צו צו די ענין פון יציאת מצרים. פסח שני איז ס'איז נישט געווען דער זמן אויף דעם.

ער מצד עצמו, עס, דאס, דאס איז, דאס איז וואס ער אליין, דאס איז, דאס איז א, זאג, פון זיך אליין, דאס איז אן אייגענארטיגע זאך. אידן מצד זיך, דאס איז, דאס איז געווען זייער געפיל. נישט, נישט די ענין וואס איז געווארן ביי זיי מצד דעם ווייל זיי טוען, ווייל זיי לעבן על פי דעם סדר פון תורה. פון זיך אליין האט זיך ביי זיי פאר'ארט אז זיי האבן נישט דעם זכות פון, פון מקריב זיין קרבן פסח. דאס איז געווען דער אויפטו פון, פון פסח שני. אז פון זיך אליין האט זיך געבאדערט ביי זיי דעם ענין. און דער ענין, זאג, דער ענין איז א סדר, דאס איז א עבודה, דאס איז א סדר עבודה בפני עצמה, נישט נאר א איד זאל טון, זאג, ס'איז דא איין הדגשה וואס א איד זוכט טון, אלץ וואס שטייט אין שולחן ערוך זוכט ער טון, ס'איז פארהאן א באזונדערע נחת רוח, א באזונדערע ענין וואס א איד פון זיך אליין, ער טוט עס, נישט ווייל ער שטעלט זיך צו צו א געוויסער סדר פון קדושה, עס מאנט זיך פון אים דעם ענין, ס'אים נוגע דעם ענין, ס'אים נוגע בנפשו דעם ענין, וואס יעמאלט איז נישט מוגבל אין זמנים.

ווייל ער וויל דאך נסקרב ווערן צום אייבערשטן, עס איז זיין אייגענעם אייגנארטיגן רצון, דאס נישט נאר סטאמט פון אים, דאס איז וואס דער אייבערשטער, דאס דער זמן, דער זמן, דער זמן איז אים מעורר, קירוב המאור לניצוץ, כמדומה די ווארט פון די בעל שם טוב אז, א דוגמא, איך געדענק נישט, אז מען לערנט אויס א קינד ווי צו, ווי צו, בכלל יעדן פאך איז אזוי, אבער מען לערנט אויס א קינד ווי צו גיין, לכתחילה האלט אים דער טאטע ער געבט איין פוס, מען האלט אים, אבער דער מכוון איז דאך אז דער קינד זאל אליין לויפן, איז פאראן וואס מען האלט אויף דעם קינד, און יעדער טראט וואס ער געבט איז ווייל מען פירט אים דורך צו יענעם טראט, דערנאך איז פאראן ווען הייבט ער אן גיין, ווען ער איז מדדה אז ער הייבט אן אליין לויפן, איז על דרך זה פסח שני איז איז וואס אידן האבן אליין אנגעהויבן לויפן. אז דו אליין ווילסט האבן דעם ענין, נישט ווייל עפעס א זמן איז דיר מעורר, עס שטייט אזוי אין שולחן ערוך שטייט ס'פאראן א וזוהי מעלת הצדיקים ההולכים לפני אלקים, אז אז מען לערנט דאס איז דאס מעורר, אוודאי וויל מען גיין הולכים לפני אלקים, אבער דאס איז וואס דער אייבער תורה גיבט א גאנצער סדר פון תורה און מצוות דאס איז וואס דאס איז מעורר, תורה איז מעורר א אידן, ס'פאראן וואס תורה איז מעורר א איד, ס'פאראן אבער וואס למה נגרע אז ס'נישט דעם זמן אויף דעם.

איז נישט איז דאס וואס דער צדיק וויל? צו צו ווייל דער צדיק האט זיך שטארק צוגעפאסט צו די איינע פון די בריאות וואס דער אייבערשטער האט געמאכט? ער האט געמאכט א דער נשמה וואס דער נשמה איז דעם אייבערשטענס א בריאה, דעם אייבערשטענס א ויפח באפיו, און דאס איז געווארן זיין גאנצע לעבן, ער האט זיך איבערגעמאכט, ער האט זיך אינגאנצן צוגעשטעלט, ער האט זיך אריינגעפאסט, ער האט זיך געמאכט א נפש אזא, דאס איז זיין לעבן.

און ער פאראינטערעסירט זיך אין דעם נבילה און ער אליין האט מחליט געווען אן אייגנארטיגן וועלן איך וויל נישט טון די זאך דאס דא די אלטער רבי און די אלטער רבי זאגט אין תניא אז דאס די אלטער רבי שטעלט אוועק אז דאס איז דער דמות אז דאס דאס איז מידת קהלא דאס וויל דער אייבישטער עד הארץ רבה תדבר וואס וויל דער אייבישטער פון א אידן נישט ער זאל זיך אינגאנצן צופאסן צו א געוויסער פראגראם ער זאל ער זאל ס'איז פאראן קדושה און פאראן קליפה, דערנאך איז פאראן א מענטש, איך בין נישט קדושה און איך בין נישט קליפה, און איך בין איך בין מחליט טון א מצוה, איך בין מחליט טון א זאך, דאס איז דער דער דער למה נגרע וואס וואס וואס דער מעלה פון פסח שני, וואס א איד אליין נישט צוליב דעם ווייל זמן איז אים מעורר, נישט צוליב דעם ווייל דער מקום איז מעורר, עס ווילט זיך אים מקריב זיין קרבן פסח שני. פארוואס ווילט זיך דיר? וואס ווילט זיך דיר מיטאמאל? דאך איך ווייס נישט פארוואס עס ווילט זיך, עס, עס אר. קוק, דאס איז מיין נאט, דאס איז, דאס איז מיין אייגענארטיגן געפיל, נישט ווייל דער זמן האט מיר מעורר דאס, דא איז א מענטש אליין, נישט, זאג, אסאך מאל זאגט מען אז ס'איז א, ס'איז א שוועריקייט בכלל, ס'קומט א פסח ס'איז א מצוה, איז, פסח דארף מען פראווען חירות.

אין וואס ביסטו אינטערעסירט? וואס ביסטו אינטערעסירט? און תורה גיט א, תורה איז מייקר גיט א יקר צו דעם ענין, אין וואס ביסטו, אז דער אייבישטער זעט אז דו אינטערעסירט זיך, וואס וואס באדערט דיר? ס'איז אין הכי נמי, וואס באדערט דיר? וואס ווילסטו? איך וויל מקריב זיין קרבן פסח, איז איז איז דא א ספעציעלע קרבן פסח? איז דא טאקע א פסח שני?

דערפאר כ'זאג דער דער פסח שני איז חודש אייר דווקא נישט חודש ניסן. חודש ניסן די פסח ראשון במועדו די זמן פון פסח ראשון איז חודש איז דער חודש ניסן איז חודש הראשון יעמאלט איז דער זמן וואס מלמעלה האט מען אויפגעוועקט א אידן עס הייסט מלמעלה גיט מען א אידן א סדר עבודה און א איד דארף זיך צושטעלן זיך זיך צופאסן צו דעם סדר. חודש אייר איז וואס א איד זאגט ער דארף מען דארף אליין אנהויבן גיין. ער דארף, עס דארף, מען דארף זיך אליין עפעס א ריר טון, וואס, וואס וויל איך, און וואס, אין וואס בין איך אינטערעסירט, נישט ווייל דער זמן איז אים מעורר, נישט ווייל, אין וואס בין איך אליין אינטערעסירט, און פועל זיין ביי זיך דעם למה נגרע אז, אז מיר, מיר זאל טאקע פארערן דעם ענין. דאס חודש אייר איז דאך דעם ענין פון בירור, בירור המידות, בירור פון נפש הבהמית, איז אלעס פארבונדען מיטן ענין פון פסח שני, דאס וואס א איד אליין מאכט א חידוש דורך זיין אייגענע עבודה, ער איז מחדש עפעס, ער האט צוטון מיט נפש הבהמית. ער האט צו טון, און על פי חוק האט דער רבי זיך אלעמאל געקאכט אז ער זאגט אז דער עצם זאך פון תשובה איז א חידוש פון א אידן מצד זיין מעמד ומצב, ער געפינט זיך אין א מעמד ומצב וואס ער האט נאך א געשמאק אין עולם הזה, ער האט א געשמאק אין נפש הבהמית, און אף על פי כן האט ער חרטה און ער וויל תשובה טון, פארוואס ווילסטו תשובה טון? דו געפינסט זיך נאכנישט אין א סביבה וואס איז מחייב אין א סביבה וואס וואס איז דיר מעורר צו יראת שמים. בעצם דו געפינסט זיך אין א מעמד ומצב פון פון פון חטא, דו זעסט דאך אין געשמאק אין עולם הזה און אף על פי כן א איד פון זיך אליין ווילט זיך אים תשובה טון, נישט נישט צוליב נישט צוליב נישט צוליב דברים חיצונים, מצד זיך אליין מאנט זיך מאנט זיך תשובה טון. און דאס איז דווקא דאס איז דווקא א ספעציעלע א ספעציעלע א ספעציעלע יום טוב. איז דערפאר אויכעט זאגט מען בנוגע דער זאגט די צוויי די וואס די גמרא זאגט בנוגע צו צו צו ר' אלעזר בן דורדיא דער רבי שטעלט צו די תשובה פון ר' אלעזר בן דורדיא צו פסח שני וואס עס קומט אויס א חידוש פסח שני דער תשובה פון אלע וואס מען רעדט תשובה אלעמאל איז תשובה דאס איז דאך די זמן תשובה יום כיפור איז זמן תשובה.

א סדר מסודר תורה גיט א מענטש, ס'פאראן זמנים, ס'פאראן ס'פאראן דער מענטש, ס'פאראן זיינע כוחות, און תורה זאגט אן א מענטשן ווי צו אויסנוצן יעדער זמן וואס ער האט, ווי צו אויסנוצן יעדער כח וואס ער האט, א סדר, א סדר ווי אזוי זאגט זאגט צוביסלעך נתקרב ווערן און דינען דעם אייבערשטן, דערנאך איז פאראן וואס וואס וואס, און אזוי ווען דער דעם מצב וואו ער האלט, ער האט נישט, ס'איז נישט געווען קיין כח אין אים, ס'איז נישט געווען קיין, קיין, זאגט תורה האט נישט קיין הוראה פאר אזא מענטשן, קיין, תורה קען נישט זאגן אזא מענטשן וועסט טון כך וכך וועסטו קענען נתקרב ווערן, ער האט נישט קיין, ער האט נישט די פאטענשעל אויף אויף נתקרב ווערן. זאג, פריער האב איך געזאגט אז אז פסח שני אפילו אויב איז געווען לכם, ער איז נישט אינטערעסירט, ער איז אינגאנצן נישט אינטערעסירט אין דעם גאנצן ענין פון אידישקייט, איז ביי אים איז גארנישט נישטא אויף צו אים מעורר זיין, אז. ס'איז נישטא עפעס מען זאל, טו כך וכך וועט עס דיר העלפן, נוץ דעם און דעם כח וועט עס דיר העלפן, אין אמת גארנישט נישטא וואס זאלן העלפן, תורה האט נישט קיין קיין עצה קיין דרך פאר אים, קיין דרך מסודרת פאר אים אז ער זאל קענען נתעלה ווערן צום אייבערשטן, וואס איז דער איינציגע עצה פאר אים, זאג אין הדבר תלוי אלא בי, דער איינציגער זאך וואס קען א איד ווי אלעזר בן דרדיא מקרב זיין צום אייבערשטן איז אז ער פון זיך אליין, איז נישט מוותר אויף דעם קשר מיטן אייבערשטן, הגם אז על פי סדר, על פי תורה האט טאקע קיין דרך פאר אים, אז אמאל געפינט זיך אין א מעמד ומצב וואס מען האט נישט קיין עצה פאר דיר, אין תרופות איז נישטא, נישטא קיין מעדעסין פאר דיר, וואס איז דער מעדעסין יע, אז אז ער, הגם אז ער ווייס אז על פי תורה נישטא קיין עצה פאר אים, איז ער נאך אלץ נישט מוותר. ער איז נאך אלץ נישט מוותר הגם אז ער ווייסט אז ס'איז נישטא קיין עצה אויף אים. דעם תנועה אליין וואס ער איז נאך אלץ נישט מוותר הגם אז ס'איז נישטא קיין עצה אויף אים, דאס מיט דעם איז ער מעורר אזא אזא טיפער ענין אז אז אז מיט דעם קען ער זיך קען ער זיך אליין אויכעט ארויסשלעפן. דעם עצם זאך וואס א איד איז נישט מוותר, נישט דער עצם, ער איז נישט מוותר הגם אז מצד זיין מעמד ומצב

ס'איז דא אמאל וואס א מענטש האט תקוה ווייל ער זעט ערגעץ וואו אז זיך וועל קענען אויפכאפן, ער זעט ערגעץ וואו עפעס א א קרן אורה אז ער וועט זיך קענען אויפכאפן, ער וועט זיך קענען זיך קענען פארבינדן, ער וועט קענען זיך מיטכאפן, און אמאל וואס ער זעט נישט קיין קיין אויסוועג, ער זעט ער געפינט נישט וואו ער קען זיך אויפכאפן, און אף על פי כן איז ער נישט מוותר. אפי' קענסטו נישט ווייל עס איז דער למה נגרע. על פי דין ביסטו געווען טמא. זיי האבן נישט געהאט עפעס א תקוה. ערגעץ וואו דארף מען ברענגען א חטאת. ניין, עס פארפעלט פסח שלישי, ביסט געווען טמא איז נישטא וואס צו רעדן. כ'מיין וואס? זיי האבן נישט מוותר געווען. הגם זיי האבן געוואוסט אז ס'נישטא קיין נישטא קיין נישטא קיין אויסוועג. זיי האבן אף על פי כן נישט מוותר געווען. דער ענין אליין וואס מ'איז נישט מוותר הגם אז מ'ווייסט אז מ'האט נישט קיין קיין דאס אליין דאס דאס אליין ברענגט דעם דעם דאס אליין איז דער תיקון. דאס אליין ברענגט דעם תיקון. דארף זיך אמאל פארעקשנ'ען.